האלט און דא אינמיטן א מעשה, די כהנים זענען געווען אין די ירדן, ס'האט זיך אפגעשטעלט די ירדן, און די גאנצע עולם גייט אדורך, און דא שטיין אונז נאך אינמיטן די מעשה, און דא גייען אונז לערנען א באנטש פון זאכן וואס זענען געשען אינמיטן דעם שטיין אין די ירדן, און דא הייבט זיך אן די פרק, קומט די אייבערשטער און געבט יהושע א ציווי, זאל נעמען צוועלף מענטשן, פון זיי יעדע איינער פון איין שבט, און זאלן הייסן פאר זיי אויפצוהייבן צוועלף שטיינער פון די ירדן, און זאלן ברענגען די שטיינער צו דעם פלאץ, זיי גייען דאך נעכטיגן היינט ביינאכט אין ערגעץ א פלאץ ביי די אנדערע זייט ירדן אין ארץ ישראל, זאלן זיי מיטנעמען דארט צוועלף שטיינער. יעצט יהושע אזוי ווי זיי האבן געזען די פריערדיגע פרק האט שוין צוגעגרייט צוועלף מענטשן, ער האט שוין געוואוסט פון דעם זעט אויס פריער סאמהאו, און ער זאגט פאר זיי וואס צו טון פונקטליך וואס זיי זאלן טון, און ער איז זיי מסביר וואס מען גייט טון מיט די צוועלף שטיינער, דא שטייט נישט דא די אייבערשטער האט געזאגט אבער יהושע האט פארשטאנען אדער ס'שטייט און מ'דארף פארשטיין אליינס. זאלטס גיין יעדע איינע פאר די ארון, די ארון שטייט דאך דארט, יא די ירדן איז נאך געשפאלטן, ס'איז נאך פארט נישט, זאל נעמען צוועלף שטיינער און מ'גייט עס אויפשטעלן דארט ווי מ'גייט גיין אינדרויסן, פארוואס? דאס גייט זיין לאות, ער איז מסביר וויאזוי ארבעט די אות, די קינדער וועלן פרעגן ישאלון בניכם לאמר, איז זייער ענליך צו די שפראך פון די שאלות הבנים וואס אונז לערנען אין די מה נשתנה, מה האבנים האלה לכם, וואס זענען די שטיינער? זאלן זיי ענטפערן. אשר נכרתו מימי הירדן, די שטיינער האבן זיי גענומען פון די ירדן ווען זיי זענען דורך געגאנגען די ירדן ביבשה, און דאס וועט זיין זכרון לבני ישראל מ'וועט אלעמאל געדענקען די נס דורך די שטיינער. און די אידן פאלגן, זיי נעמען צוועלף אבנים פון די ירדן אזוי ווי דער אייבערשטער האט געהייסן יהושע, יעדע איינע, אזוי פיל וויפיל שבטים ס'איז, און זיי ברענגען עס צו די מלון, ס'איז אינטערעסאנט מ'האט נישט צוטיילט די שטיינער צווישן די שבטים, יא, עס האט אויפגעשטעלט צוועלף קעגן די צוועלף שבטים זענען אריבער געגאנגען אין די ירדן, אפשר איז עס וויכטיג אז אלע צוועלף זענען אריבער געגאנגען, אפילו בני גד ובני ראובן, קען טראכטן וועגן דעם. און חוץ פון דעם דאס שטייט שוין נישט די אייבירשטער האט געהייסן אבער חוץ פון דעם שטייט אז יהושע האט אויפגעשטעלט צוועלף אבנים אין די ירדן ס'איז לכאורה קען מען עס נישט זעהן אפילו עס איז דאך צוגעדעקט די ירדן די ערשטע צוועלף אבנים האט מען ארויסגענומען עס געלייגט אינדרויסן מען גייט זעהן באלד אין גלגל דא אבער אויך אין די אונטער די וואסער שטייט די פסוק ויהיו שם עד היום הזה אינטערעסאנט ס'קען זיין אנדערע שטיינער קענען פארלוירן ווערן אבער די זענען דאך אונטער די ירדן קען זיי נישט פארלוירן ווערן מילא ווען מען גייט אין די ירדן דארף מען וויסן אז דארט ערגעץ אונטן איז דא די צוועלף שטיינער וואס יהושע האט אויפגעשטעלט אין די ירדן ווען די ירדן איז געווען געשפאלטן האט ער צוגעשטופט צוויי און נאך א דאבל זיכרון אזוי ווי ביזדערווייל שטייען נאך די כהנים דארט אזוי ביים אנהייב ירדן מ'האלט דאך אינמיטן די אלע די אייבערשטער הייסט און יהושע הייסט די גאנצע זאך דערווייל גייט אריבער די גאנצע עולם. דא שטייט אז די ארון איז אריבער געגאנגען לפני העם, קען זיין פשוט אריבער געגאנגען צו די אנדערע זייט ירדן, אבער מ'גייט זעהן באלד אז עס שטייען נאך אלץ אין די ירדן, און עס שטייט אויך א ספעציעלע פסוק בני גד ובני ראובן זענען געגאנגען פאר די אלע אידן, וויפיל פון זיי פערציג טויזנט חלוצי הצבא דאס הייסט נישט סתם יעדע איינער נאר די וואס איז געווען א חלוץ אזוי ווי ס'שטייט אין ספר במדבר דברים די ווער וואס זענען געווען חלוצי הצבא וואס זענען געגאנגען פאר דעם הייסט דאס נישט נאר אז זיי גייען דא זיי גייען אלעמאל גיין אזוי דאס איז זייער דזשאב זיי גייען תעברו לפני אחיכם זיי גייען ארויס גיין אין מלחמה פאר יעדע איינער צו העלפן. און זיי גייען טאקע אריבער די יארדן, זיי גייען נישט בלייבן וואוינען אין עבר הירדן, זיי גייען אריבער די יארדן צו העלפן די אידן. און די פסוק צייכנט אן אזוי ווי די אייבערשטער האט פארגעזאגט פאר יהושע אז די נס גייט ער מאכן גרויס אין די עיני ישראל, אזוי ווי משה, און טאקע ביום ההוא גידל ה' את יהושע בעיני ישראל, זיי האבן מורא געהאט פאר יהושע זיי האבן אים געפאלגט און רעספעקטעט אזוי ווי זיי האבן רעספעקטעט משה רבינו. יעצט פיינעלי קומט מען אן, מען גייט ארויס פון די יארדן, אזוי ווי מען איז אריינגעגאנגען מיט א ספעציעלע ציווי, מאכט די אייבערשטער א ספעציעלע ציווי פאר יהושע זאג פאר די כהנים זיי זאלן ארויסגיין פון די יארדן, סאו זעט אויס אז פריער איז ער געשטאנען, מיינט אז נאך געווען אין דעם. און יהושע הייסט די כהנים ארויסגיין פון די יארדן און די רגע וואס די רגלי הכהנים נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה זיי גיין ארויף אויפן טריקענע ערד אויף אנדערע זייט יארדן ביז קומט צוריק וישובו מי הירדן למקומם אזוי ווי זיי האבן געלערנט ביי קריעת ים סוף וישב הים יא און די יארדן גייט צוריק אזוי ווי ס'איז געגאנגען נעכטן אייערנעכטן ס'פארט נארמאל על כל גדותיו א גאנצע גרויסע יארדן אזוי ווי זיי האבן געלערנט פריער ס'איז געווען א זמן פון א גרויסע יארדן. און דאס איז אלץ געווען ווען די גאנצע מעשה איז געשען די צענטע טאג אין ניסן יא האט מען געלערנט ז' אדר איז געשטארבן משה דרייסיג טעג דריי טעג שפעטער קומט אויס עשרה בניסן א די זעלבע טאג פון שבת הגדול פון פסח אינטערעסאנט דעמאלטס איז געווען די קרי ארויפגאנג פון די ירדן און מיר זענען געגאנגען צו די מלון ווי איז די מלון אין א פלאץ וואס הייסט גלגל דאס איז נעבן יריחו. יעצט ווען מען איז אנגעקומען דארט האט מען טאקע גענומען די צוועלף שטיינער וואס מען האט גענומען פון די ירדן, און יהושע האט עס אויפגעשטעלט אין די פלאץ וואס הייסט גילגול, אפשר האט מען עס געשלעפט אין א אין א רינג, אזוי דאס הייסט גלגל א רינג, כ'ווייס נישט, און ער האט געזאגט נאכאמאל די דרשה וואס ער האט געזאגט פריער פאר די צוועלף מענטשן זאגט ער יעצט פאר די אלע אידן, ער זאגט וואס איז די שטיינער, אז דיין קינדער זאלן פרעגן מחר ישאלכם בניכם מחר, מחר מיינט לאחר זמן, יא די נעקסטע דור וואס זענען נישט געווען דא זאלן פרעגן מה האבנים האלה, עסטו זאגן רבי אשר, די אידן זענען געגאנגען ביבשה די ירדן, דער אייבערשטער האט טרוקן געמאכט די ירדן פאר די אידן, ביז זיי זענען אדורכגעגאנגען, אזוי ווי ער האט געטון פאר די ים סוף, דא זאגט ער קלאר דאס אזוי ווי די ים סוף, אזוי ווי ער האט געזאגט אזוי ווי משה האט געהאט די נס, האט יהושע געהאט די נס, און דאס די מטרה פון דעם איז למען דעת כל עמי הארץ את יד ה' כי חזקה היא, די אלע גוים זאלן וויסן אז זיי זאלן מורא האבן, אז דער אייבערשטער קען מנצח זיין פאר די אידן, און אויך למען יראתם את ה' אלקיכם כל הימים די אידן אויך זאלן מורא האבן פון די אייבערשטער וויסן אז דער מאכט זיי ניסים און מילא דארף מען היטן די תורה און אזוי ווייטער. יעצט דאס איז שוין א פסוק אין די נעקסטע פרק אבער איך האלט אז זיכער קומט המשך פון דעם אז טאקע וכך הוה דער מ'זאגט למען דעת כל עמי הארץ אזוי איז געשעהן ויהי כשמוע די אלע מלכי האמורי און מלכי כנען און סער ארדי און ארטי ארדי האבן געהערט אז די מי הירדן האט זיך געשפאלטן האבן זיי מוראדיג מורא געהאט פאר די אידן.